זונטיק תולדות, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים זונטיק האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די ואו פון די מילוי יוד פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נשמה פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה ואלה תולדות יצחק בן אברהם, דאס זענען די קינדער פון יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. זאגט רשי ואלה תולדות יצחק, יעקב ועשיו האמורין בפרשה, די עיקר וויל ער צוקומען צו שמועסן פון יעקב און עשיו וואס ווערן שפעטער אויסגעשמועסט, ער האט נאר מקדים געווען אפאר פסוקים פון די השתלשלות הדברים ווי אזוי זיי זענען געבוירן געווארן. זאגט רשי אברהם הוליד את יצחק, לאחר שקרא הקדוש ברוך הוא שמו אברהם, הערשט נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט אים געטוישט דער נאמען צו אברהם, אחר כך הוליד את יצחק, דבר אחר, על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם, וויבאלד ס'שטייט יצחק בן אברהם הוזקק לומר, איז ער געצווינגען געווען צו זאגן אברהם הוליד את יצחק, וואס האט געמיינט ארויסצוברענגען אז יעדער איז דאס מודה, לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה, די לייצים פלעגן זאגן אז פון אבימלך איז שרה נתעבר געווארן, שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם, ס'האט זיך אזויפיל פארזוימט יארן לאנג מיט אברהם ולא נתעברה הימנו, און פלוצלינג איז זי געווען ביי אבימלך איז זי נתעבר געווארן, מה עשה הקדוש ברוך הוא, וואס האט דער אייבערשטער געטון להוציא פון די לייצן, צר ער האט אויסגעמאלן קלסתר פניו, די אויסזען, די שיינקייט פונעם פנים של יצחק, דומה לאברהם, אז ס'זאל זיין אייניג צו אברהם, והעידו הכל האבן אלע עדות געזאגט אז אברהם הוליד את יצחק, זהו שכתוב כאן, דאס איז דער פשט דא אין פסוק, יצחק בן אברהם היה, שהרי עדות יש, ס'איז דא עדות, יעדער איינער וועט עדות זאגן שאברהם הוליד את יצחק, קיינער האט זיך נישט צוטון געמאכט פון די ווערטער פון די לייצים, וואס ווען מ'וואלט זיך ווען צוטון געמאכט פון די ווערטער פון די לייצים, און ס'וואלט געווען א ספק אין די יחוס פון יצחק, וואלט בכלל נישט געווען קיין יחוס, אז מ'רעכנט דא אויס די תולדות פון יצחק בן אברהם, וואס גייט מיך אן אז זיי זענען בכלל נישט קיין זרע כשר, אבער וויבאלד די תורה וויל קומען אויסרעכענען די יחוס פון תולדות יצחק בן אברהם איז ער מקדים אז דאס איז יעדער מודה אז אברהם הוליד את יצחק, ממילא איז אלעס זרע כשר און אלעס זענען קינדער פון מיוחסים, און ס'איז יא פאסיג אויסצורעכענען זייער יחוס ווייטער. דער אור החיים הקדוש און כלי יקר טייטשן אברהם הוליד את יצחק, אין זכות פון אברהם האט יצחק געבוירן די קינדער, ווי מ'וועט זען שפעטער ויעתר לו ה', זאגט רשי לו ולא לה, ווייל ס'אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק צו תפילת צדיק בן רשע, קומט דאך אויס אז די סיבה פארוואס יצחק אבינו'ס תפילה איז אנגענומען געווארן, איז ווייל ער איז געווען א זון פון אברהם, דאס איז די פשט, אז אין זכות פון אברהם הוליד את יצחק. זאגט די תרגום, ואלין תולדת יצחק בר אברהם, אברהם אוליד ית יצחק. זאגט דער פסוק, ויהי יצחק בן ארבעים שנה, יצחק איז געווען פערציג יאר אלט בקחתו את רבקה, זאגט דער אור החיים הקדוש, אז דער פסוק מיינט צו זאגן פארוואס האט ער זיך געלאזט אזוי פארעלטערן פאר ער האט חתונה געהאט, נאר ער האט געמוזט נעמען די רבקה, ער האט געוואוסט אז זי איז זיין באשערטע, און נאר מיט איר וועט ער האבן קינדער, און זי איז דאך געווען גאר יונג, ווי רש"י וועט מאכן דעם חשבון, ממילא איז ער געווארן פערציג יאר. בת בתואל הארמי, זי איז געווען די טאכטער פון בתואל הארמי, אויכעט וויל די פסוק מיט דעם זאגן, ווי רש"י זאגט, ארויסברענגען די חשיבות פון רבקה אז זי האט זיך נישט אפגעלערנט פון זיי, און דער אור החיים הקדוש זאגט אז ער מיינט ארויסצוברענגען אז וועגן דעם איז איר תפילה נישט געווארן אנגענומען ווייל זי איז געווען א צדיק בן רשע. מפדן ארם, זי איז געקומען פון פדן ארם א פלאץ פון שלעכטע מענטשן, אחות לבן הארמי, זי איז געווען די שוועסטער פון לבן הארמי, לו לאשה, יצחק האט איהר גענומען צו זיך פאר א פרוי, זאגט דער אור החיים הקדוש וואס דארף מען דא אויסרעכענען אחות לבן הארמי, ווייל ער קומט דאך דא זאגן יעקב ועשיו האמורים בפרשה, מענטשן וועלן זיך וואונדערן ווי קומט צו אזא צדיקות אזא קינד א רשע ווי עשיו, נו ווייסט מען דאך אז רוב בנים הולכין אחר אחי האם, וויבאלד זי האט געהאט אזא ברודער ווי לבן הארמי, וואס הארמי איז אותיות הרמאי, פאר דעם האט זי געבוירן אזא עשיו, וואס ער איז אויכעט געוועזן א פאפער ווי מען וועט שפעטער זעהן אין די פסוקים. זאגט רש"י בן ארבעים שנה. מאכט רש"י דעם חשבון פארוואס האט געדויערט אזוי לאנג ביז ער האט חתונה געהאט, שהרי כשבא אברהם מהר המוריה, ווען ער איז צוריק געקומען פון די עקידה, נתבשר דעמאלטס האט מען אים אנגעזאגט שנולדה רבקה אז רבקה איז געבוירן געווארן, ויצחק היה בן למד זיין שנה. בשעת די עקידה איז יצחק געווען זיבן און דרייסיג יאר אלט, שהרי בו בפרק מתה שרה דעמאלטס איז דאך שרה געשטארבן, ומשנולד יצחק עד העקידה שמתה שרה איז געווען ל' זיין שנה, דבת צדיק היתה כשנולד יצחק, שרה איז אלט געווען נײַנציק יאר ווען יצחק איז געבוירן, ובת קוף כף זיין איז זי געווען כשמתה, שנאמר ויהיו חיי שרה, שטייט דאך דארט מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים. איז איז אדורך געגאנגען זיבן און דרײַסיק יאר פון שרה איז געווען נײַנציק ביז זי איז געשטארבן, הרי ליצחק ל' זיין שנה, זעהן מיר אז יצחק איז ביי די עקידה געווען זיבן און דרײַסיק, ובו בפרק נולדה רבקה דעמאלטס צו יענע צייט איז רבקה געבוירן געווארן. המתין לה האָט ער איר אױסגעװאַרט עד שתהא ראויה לביאה ג' שנים, דרײַ יאָר האָט ער געװאַרט, פֿון די זיבן און דרײַסיק ביז די פֿערציק, אַז זי זאָל זײַן ראויה לביאה ונשאה, און נאָכדעם האָט ער חתונה געהאַט מיט איר. זאָגט רש"י, בת בתואל מפּדן אַרם אַחות לבן, וכי עדיין לא נכתב איז דען נאָך נישט געשטאַנען אין די פּסוקים, שהיא בת בתואל, שוין געשטאַנען אױבן, אַז רבקה איז געװען אַ טאָכטער פֿון בתואל ואַחות לבן, און מפּדן אַרם. אלא נאר להגיד שבחה, די תורה שרייבט עס נאכאמאל איבער ארויסצוברענגען איר חשיבות, שהיתה בת רשע, ואחות רשע, געווען א טאכטער פון א רשע און א שוועסטער פון א רשע, ומקומה אנשי רשע, איר פלאץ זענען געווען שלעכטע מענטשן, ולא למדה ממעשיהם זי האט זיך נישט אפגעלערנט פון זייערע מעשים. מפדן ארם טייטשט רש"י, וואס מיינט די ווארט פדן, על שם ששני ארם היו, ס'איז געווען צוויי שטעט וואס האבן געהייסן ארם איינער לעבן די אנדערע, ס'איז געווען ארם נהרים וארם צובה, קורא אותו פדן רופט ער עס אן א פאר ארמ'ס, לשון צמד בקר וואס די תרגום דערפון איז פדן תורין, ויש פותרין פדן ארם אז דאס מיינט כמו שדה ארם, אז די ווארט פדן טייטשט זיך איבער א פעלד, שבלשון ישמעאל, וואס איז זייער ענדליך צו לשון הקודש, קורין לשדה פדן, טרעפט מען טאקע אז א פעלד זאל ווערן אנגערופן פדן.

זאגט דער אור החיים הקדוש, ער האט געוואוסט אז ער גייט נאך האבן קינדער, דער אייבערשטער האט דאך צוגעזאגט אז פון זיינע קינדער וועלן ארויסקומען די פאלק וואס מען וועט זיי געבן ארץ ישראל, ער האט אבער מתפלל געווען לנוכח אשתו אז פון די פרוי רבקה פון די צדיקת זאלן די קינדער ארויסקומען, כי עקרה היא ווייל זי איז געווען אן עקרה וואס זי קען נישט האבן קיין קינדער, ויעתר לו ה' די אייבערשטער איז געווארן איבערגעבעטן צו אים,

זאגט רש"י וואס איז די איבערטייטש פון די ווארט עתר, ואומר אני כל לשון עתר לשון הפצרה וריבוי, גאר אסאך, וכן ווי ס'שטייט ועתר ענן הקטורת מיינט אויכעט מרבית עליית העשן אז ס'איז געווען אסאך רויעך פון די קטורת רופט ער עס אן עתר,

ער איז געשטאנען אויף דעם ווינקל פון שטוב און מתפלל, וזו עומדת בזוית זו ומתפללת, ווי דער גור אריה זאגט אז די סדר פון א מענטש וואס דאווענט אז ער שטעלט זיך אין א ווינקל כדי ער זאל נישט געשטערט ווערן, ער וויל האבן דארטן רואיגקייט, פריוואטקייט, ויעתר לו לו ולא לה, שטעלט זיך רש"י פארוואס טאקע נאר צו אים און נישט צו איר, זי איז דאך אויכעט געווען א צדיקת. שאין דומה תפילת צדיק בן רשע לתפילת צדיק בן צדיק, ס'איז נישט דומה די תפילה פון א צדיק בן צדיק צו די תפילה פון א צדיק בן רשע, לפיכך לו ולא לה, הגם א צדיק בן רשע האט א געוואלדיגע מעלה אז ער האט זיך נישט אפגעלערנט פון זיין טאטן דער רשע, אבער ווען ס'קומט צו קבלת תפילות, אנצונעמען א תפילה דארף מען האבן אויך דאס זכות פון די עלטערן, ממילא איז יצחק ענדערש געהאלפן געווארן ווי זי. זאגט די תרגום, וצלי יצחק קדם השם לקבל אתתיה ארי עקרא היא, וקביל צלותיה השם ועדיאת רבקה אתתיה. זאגט די פסוק ויתרוצצו הבנים בקרבה, די קינדער האבן זיך געשטויסן און געקריגט אין איר. ותאמר האט זי געזאגט אם כן, אויב ס'אזוי גרויס די צער פון עיבור למה זה אנכי, פארוואס בין איך מתפלל אויף דעם? ותלך און זי איז געגאנגען לדרוש את השם צו פארשן ביים אייבערשטן, פרעגן ביי שם ועבר וואס איז דער פשט פון דעם זאגט רש"י ויתרוצצו על כרחך המקרא הזה אומר דרשני, דער פסוק בעט זיך אז מען זאל אים דרש'נען און זאגן א פשט דערין, שסתם מה היא רציצה זו, ער האט פארשטאפט און נישט ארויסגעשריבן פונקטליך וואס מיינט די ריצוץ, וואס איז געווען דארט. וכתב, און ס'שטייט שפּעטער, אם כן למה זה אנכי. פון די אויסדרוק אם כן למה זה אנכי זעט מען אז דאס איז נישט געווען די געווענליכע צער העיבור וואס יעדע פרוי מאכט מיט, ס'איז געווען עפעס אויסערארדנטליך, און פאר דעם דארף מען וויסן וואס איז דארט פארגעגאנגען. זאגט רש"י, רבותינו דרשוהו לשון ריצה. אונזערע רעבעס האבן געדרשנט אז ויתרוצצו איז א לשון פון לויפן. און פאר דעם שטייט צוויי צדיק'ס ווייל ביידע זענען געלאפן, כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת, ער האט זיך געווארפן און געוואלט ארויסלויפן צו גיין אין בית מדרש אריין, עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו מפרכס לצאת. ווי די גור אריה איז מסביר, ס'קען נישט זיין אז דאס איז געווען מחמת זייער יצר הרע צו יצר טוב, ס'קומט נאכנישט אריין די יצר הרע צו א קינד פאר ער ווערט נישט געבוירן, בשעה שננער לצאת ממעי אמו, דעמאלטס קומט אריין די יצר הרע, זאגט ער אבער בטבעם זענען זיי אזוי געווען אפילו אן א יצר הרע אן א יצר טוב האט יעקב נוטה געווען צו גוט און עשו האט נוטה געווען לצד הרע. דבר אחר, נאך א פשט, מתרוצצים זה עם זה, ס'א לשון פון זיך צוברעכן, צוקלאפן איינער דעם צווייטן, ומריבים בנחלת שני עולמות, שני עולמות האבן זיך געקריגט, איינצוטיילן צווישן זיך די צוויי וועלטן עולם הזה און עולם הבא. ותאמר אם כן גדול צער העיבור, אויב ס'איז אזוי גרויס די צער העיבור, זאגן די מפרשים, זי האט דאך נאך נישט געוואוסט אפילו אז זי האט אין זיך צווילינג, ממילא האט זי נישט געקענט זאגן אם כן אז זיי שטויסן זיך ארום, זי האט נאך נישט געוואוסט אז דאס איז צוויי קינדער וואס קריגן זיך, זי האט געמיינט אז די צער העיבור איז אזוי גרויס, ביז מ'האט איר טאקע שפעטער געזאגט אז דאס איז צוויי קינדער, דעמאלטס האט זי זיך בארואיגט. למה זה אנוכי מתאוה ומתפללת על הריון? פארוואס טו איך גליסטן און מתפלל זיין אז די הריון זאל זיין א גאנצע הריון, ס'זאל זיך אויסציען געהעריג, און ס'זאל, די קינדער זאלן בלייבן לעבן, טאמער דאס איז אזא צער, ווייס איך נישט צו ס'לוינט זיך אזוי. ותלך לדרוש לבית מדרשו של שם, זי איז געגאנגען צו שם, דא שטייט שוין נישט שם ועבר, ווייל אז שם האט געלעבט וואס ער איז געווען דער זיידע איז ער זיכער געגאנגען צום זיידן און נישט צום אייניקל עבר, און די ראשונים שטעלן זיך פאר וואס טאקע איז זי נישט געגאנגען מזכיר זיין ביי איר מאן יצחק אדער ביי איר שווער אברהם גרויסע צדיקים, און זיי ענטפערן אז זי האט נישט געוואלט זיי מצער זיין. ווי די גור אריה איז מסביר אז זי האט געהאלטן אז די צער העיבור קומט זיך איר צוליב עפעס אן עבירה, ממילא האט זי נישט געוואלט גיין אז זי פארציילן פאר יצחק צו פאר אברהם ווייל זי וועט ווערן פארמיאוסט ביי זיי אז זי איז חלילה א זינדיגע. זאגט רש"י לדרוש את השם שיגיד לה מה תהא בסופה, זי האט געוואלט וויסן וואס וועט זיך אויסלאזן דא, וואס וועט זיין מיט די סוף פון די עיבור. זאגט דער תרגום, ודחקין בניא במעהא, דער תרגום טייטשט איבער ויתרוצצו, א לשון פון טומאה רצוצה, א צעדריקטע טומאה, די קינדער האבן זיך צעדריקט אין איר, ואמרת, אם כן, למה דנן אנא, ואזלת למתבע אולפן מן קדם השם. זאגט דער פסוק, ויאמר השם לה, האט דער אייבערשטער געזאגט צו איר דורך א שליח, דער אבן עזרא זאגט טאקע דורך אברהם, ער האט געהאלטן אז זי איז יא געגאנגען צו אברהם, שני גוים בבטנך, ס'דא צוויי פעלקער ביי דיר אין בויך, ושני לאומים און צוויי קעניגרייכן ממעיך יפרדו, גלייך פון דיין געדערעם וועלן זיי זיך צעשיידן, דער וועט זיך אפשיידן צו ערליכקייט, און דער צו רשעות, ולאום מלאום יאמץ, איין מלוכה פון די אנדערע מלוכה וועט זיך שטארקן, ס'וועט זיך נישט ענדיגן, איין מלוכה פאר די אנדערע וועט אים איבערנעמען, און ווען איינער וועט ווערן גרויס וועט דער אנדערער ווערן קליין, ורב און דער עלטערער יעבוד וועט נאך צום סוף דינען צעיר דעם יונגערן. זאגט רש"י ויאמר השם לה על ידי שליח, לשם נאמר, ס'איז געזאגט געווארן פאר שם בן נח ברוח הקודש והוא אמר לה, און ער האט איר איבערגעגעבן. שני גוים בבטנך, זאגט רש"י גיים כתיב, אין פסוק שטייט ג' יוד יוד ענדע מ, כמו גאים, כאילו ס'וואלט געשטאנען מיט אן אלף, וואס דאס מיינט חשוב'ע מענטשן. אלו אנטונינוס ורבי דאס איז א רמז אויף די שפעטערדיגע דורות אנטונינוס וואס איז ארויסגעקומען פון עשיו און רבינו הקדוש וואס איז ארויסגעקומען פון יעקב וואס זיי זענען געווען גאר חשוב שלא פסקו מעל שולחנם ס'האט זיך נישט אפגעשטעלט פון זייער טיש לא צנון ולא חזרת נישט קיין רעטעך און נישט קיין חזרת זאכן וואס וואקסן נישט א גאנץ יאר געווענליך אבער ביי זיי איז עס שטענדיג געווען ס'האט זיך נישט אפגעטון לא בימות החמה ולא בימות הגשמים אזוי ווי די סדר איז ביי קעניגן אז זיי קענען זיך ערלויבן צו לאזן וואקסן אפילו אזעלכע זאכן וואס וואקסן נישט א גאנץ יאר, האבן זיי ספעציעלע קעלערן און פלעצער וואס איז אפגעהיטן פון די וועטער אינדערויסן און ס'וואקסט א גאנץ יאר. און תוספות מסכת עבודה זרה שטעלט זיך, רבינו הקדוש האט דאך נישט הנאה געהאט פון די וועלט גארנישט, ער האט אויפגעהויבן פארן שטארבן די צען פינגער, און געשוואוירן ער האט נישט הנאה געהאט קיין אצבע קטנה,

ביי תמר האט זיך דער אייבערשטער אונטערגעאיילט זיי ארויסצוברענגען אויף די וועלט, מה שאין כן דא וואס איז געווען נאר וואס איז געווען נאר איין צדיק און די אנדערע איז געווען א רשע, האבן זיי אויסגעטראגן ביז די ניין חדשים. והנה תומם חסר, ס'פעלט, ס'שטייט נישט קיין יוד'עלע פאר די ענדע מ, ס'פעלט אויך די אלף אינעם ווארט, ובתמר שטייט תאומים, מלא, לפי ששניהם צדיקים, ביי תמר זענען ביידע געווען צדיקים, פארדעם איז עס מלא, אבל כאן איז געווען אחד צדיק ואחד רשע, פאר דעם שטייט עס פעלערדיג. זאגט דער תרגום, ושלימו יומהא למילד והא תיומין במעהא. די הפטורה פון די וואך לערנט מען אנהייב ספר מלאכי, ווייל דארטן שטייט אח עשיו ליעקב ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, און דאס איז דאך ממש ענינא דיומא פון די וואכעדיגע סדרה. דארף מען נאר מקדים זיין, ווער איז געווען דער נביא מלאכי? די גמרא זאגט אין מסכת מגילה, רב נחמן זאגט, אז דאס איז געווען מרדכי הצדיק, און מ'האט אים אנגערופן מלאכי ווייל ער איז געווען דער משנה למלך פאר אחשורוש. די גמרא פרעגט עס אבער אפ, אונז געפין מיר אין א פלאץ וואו ס'שטייט עקסטער אויסגערעכנט מרדכי בלשן, און עקסטער חגי זכריה מלאכי, זעהן מיר אז ס'איז געווען באזונדערע. נאכדעם ברענגט די גמרא א ברייתא, רבי יהושע בן קרחה זאגט אז מלאכי דאס איז עזרא הסופר, און אזוי וועלן מיר זעהן אויך דא אין תרגום זאגט ער אז דאס איז געווען עזרא הסופר. און די גמרא זאגט אז ס'איז טאקע מסתבר אז ס'איז געווען עזרא הסופר, ווייל אונז געפין מיר אין די נבואה פון מלאכי אז ער איז כסדר מעורר אז מ'זאל אפלאזן די פרעמדע פרויען, און מ'זעהט ביי עזרא אז ער איז אויך געווען פארנומען אפצושיידן די אידן פון פרעמדע פרויען. נאך א וועג זאגט די גמרא אז דאס איז געווען א נביא וואס האט געהייסן מלאכי, נישט געווען עזרא הסופר, נאר מלאכי שמו. און דער אבן עזרא זאגט אז ער איז געווען פון די סוף פון די נביאים, און פאר דעם טרעפט מען טאקע אין זיינע נבואה ווערטער ווי ער בעט זיך זכרו תורת משה עבדי, ווייל ער איז געווען ממש דער לעצטער נביא וואס איז נאך געווען אין כלל ישראל, און נאך אים האט זיך עס אפגעהאקט האט ער געבעטן מען זאל אלעס גוט געדענקען. זאגט דער נביא, משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי. נבואה איז דא צען אויסדרוקן וויאזוי די מדרש זאגט ס'קען ווערן אנגערופן נבואה, חזון, הטפה, דיבור, אמירה, ציווי, משא, משל, מליצה, און חידה. און די שווערסטע אויסדרוק איז משא. ס'איז געווען א לאסט פאר דעם נביא איבערצוגעבן די ווערטער פאר די אידן, אבער ער האט עס געמוזט איבערגעבן. רש"י זאגט דא אז דאס איז א משא דבר השם אל ישראל ביד מלאכי וואס איז שוין געווען אין די הענט פון מלאכי איבערגעגעבן פון בארג סיני, אלע נביאים פון די שפעטערדיגע דורות זענען אלע געשטאנען און באקומען זייערע דברי נבואה אויפן בארג סיני, און זיי האבן עס געטראגן מיט זיך ביז ס'איז געקומען די צייט וואס זיי האבן עס איבערגעגעבן. זאגט די תרגום, מטל פתגמא דהשם על ישראל ביד מלאכי דיתקרי שמיה עזרא ספרא, וואס ער איז אויך געווארן אנגערופן עזרא הסופר. זאגט דער נביא אהבתי אתכם אמר השם, דער אייבערשטער זאגט איך האב ענק ליב. ואמרתם וועט עטץ זאגן, במה אהבתנו, מיט וואס האסטו אונז ליב? ווי די מצודות איז מסביר, די אידן וועלן זאגן, דו האסט אונז נישט דירעקט ליב, דו האסט ליב געהאט אונזערע עלטערן, אטאמאטיש האט זיך געצויגן די אהבה און דו האסט געטון פאר אונז גוטע זאכן, אבער פון וואו קען מען אונז זען אז דו האסט אונז אליין ליב געהאט, און נישט נאר צוליב אונזערע עלטערן? אויף דעם זאגט דער אייבערשטער, איך וועל דיר זאגן, הלא אח עשיו ליעקב נאם ה', דער אייבערשטער זאגט, עשיו איז דאך א ברודער פאר יעקב, זיי האבן ביידע געהאט די זעלבע טאטע, און עשיו איז נאך געווען עלטער, און די סדר איז אז פארן עלטערן קינד געבט מען א דאפלטע חלק און מען געבט אים פון אלע גוטע זאכן. דערווייל האב איך מיך נישט אזוי אויפגעפירט, נאר ואוהב את יעקב, איך האב ליב געהאט נאר יעקב, אים האב איך געגעבן ארץ ישראל, און אפילו ער איז פארטריבן געווארן האב איך אים צוריקגעברענגט אין ארץ ישראל, און אפילו זיינע קינדער שפעטער האבן געזינדיגט פאר מיר, האב איך מיך ווייטער געהאלטן מיט זיי, וואס דאס ווייזט אויף אויסטערלישע אהבה, מה שאין כן עשיו, וועט די פסוק זאגן שפעטער, אים האט מען אוועק געשיקט פון ארץ ישראל, מען האט אים צוגעטיילט הר שעיר, און אפילו די הר שעיר האט מען אים אויכעט אוועק געטריבן פון דארט שפעטער, און ער וועט קיינמאל נישט צוריק קומען צו זיין פלאץ. זאגט די תרגום, רחימית יתכון אמר ה', ואם תימרון במא רחימתנא, זאג איך דיר, הלא אח עשיו ליעקב אמר ה', ורחימית ית יעקב, כ'האב נאר ליב געהאט יעקב. אין די בני דוד אין פרשת וירא פרעגט ער, די פסוק איז דאך א געוואלדיגע דברי נחמה ותנחומים פאר כלל ישראל, אז דער אייבערשטער האט זיי מורא'דיג ליב, נו פארוואס טאקע שטייט א אויסדרוק פון משא דבר השם, וואס דאס האבן מיר געזען פון מדרש איז די שווערסטע לשון פון נבואה וואס איז שווער געווען, ס'איז געווען ווי א שווערע לאסט פארן נביא איבערצוגעבן די ווערטער. איז בפשטות קען מען זאגן אז די אויסדרוק משא באציט זיך אויף די שפעטערדיגע חלק פונעם קאפיטל וואס דארט וועט שטיין דברי תוכחה וואס ער האט מוסר געזאגט פאר די אידן וואס זיי האבן זיך נישט גוט אויפגעפירט, אבער ער ברענגט צו פון א פריערדיגן זאגט ער אז אין די פסוק אליין אהבתי אתכם אמר ה' ליגט אויכעט א שטיקל תוכחה פאר די אידן ווייל ס'שטייט דא אז דער אייבערשטער האט אויסגעוועלט יעקב דורך דעם וואס ער איז געווען א ברודער פאר עשיו, דאס הייסט אז נאר ווען מ'האט געקוקט דעם קאנטראסט צווישן יעקב און עשיו, האט דער אייבערשטער אויסגעוועלט יעקב פון עשיו. דאס טייטש אז יעקב אליין האט נישט אזא גרויסע אהבה ביים אייבערשטן, נאר ווייל ער האט אזוי פיינט געהאט דעם עשיו, פאר דעם האט ער אויסגעוועלט יעקב. ממילא, אזעלכע ווערטער איבערצוגעבן פאר כלל ישראל איז געווען ביי דעם נביא ווי א משא. זאגט דער פסוק ווייטער, ואת עשיו שנאתי, דער אייבערשטער זאגט, עשיו האב איך פיינט געהאט, ואשים את הריו שממה, זיינע בערג, די הר שעיר וואס ער האט באקומען בירושה, דאס האב איך געטון צו א פארוויסטעניש, איך האב עס אינגאנצן חרוב געמאכט, ואת נחלתו און זיין ארבטייל האב איך געמאכט לתנות מדבר,

אבער יעצט אז די אידן זענען חרוב געווארן, אז די אידן זענען געגאנגען אין גלות, קען מען אונז דאך רייך ווערן פון די אידן'ס פארמעגן, ונשוב ונבנה חרבות, וועט מען זיך צוריקקערן צו אונזער לאנד, און אונז וועט מען ווייטער אויפבויען אונזערע חרבות. ס'הייסט אז די גאנצע פארטרייבונג וועלן זיי זאגן איז נאר געווען א פערצופאל, ס'איז נישט געווען עפעס א שטראף פונעם אייבערשטן צוליב זייערע שלעכטע מעשים וואס זיי האבן אזוי מצער געווען כלל ישראל אלע דורות, וואס דער אייבערשטער האט געהאט געזאגט פאר די אידן, לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, אפילו דער אדומי איז א שלעכטער פאלק, אבער וויבאלד ער איז דיין ברודער, איר זענט ביידע קינדער פון יצחק, טאר מען אים נישט אינגאנצן פארמיאוסן. אבער עשו האט זיך נישט אזוי געפירט, און ער האט כסדר אונטערדרוקט די אידן. זאגט דער אייבערשטער, כה אמר ה' צבקות, המה יבנו, אפילו זיי וועלן זיך טאקע צוריק אויפבויען, און זיי וועלן טאקע צוריקקומען אויף א וויילע און הערשן איבער די וועלט, ואני אהרוס, די סוף וועט אבער זיין אז איך וועל זיי צעשטערן און צעשטויסן אינגאנצן, אויף א אופן וואס זיי וועלן מער נישט צוריקקומען דערפון, און זיי וועלן קיינמאל נישט האבן קיין תקומה. וקראו להם מען וועט זיי אנרופן אויף אייביג א גבול רשעה, א גרעניץ, א שטח פון שלעכטיגקייט, יעדער וועט זען די חורבן דארט וועט מען וויסן אז דאס איז זיך זיי געקומען צוליב זייער רשעות, און מען וועט זיי אויכעט אנרופן והעם אשר זעם השם, דאס איז א פאלק וואס דער אייבערשטער האט געצערנט אויף זיי, עד עולם, ביז אייביג וועלן זיי האבן די צוויי נעמען פון גבול רשעה און העם אשר זעם השם, זיי וועלן זיך קיינמאל נישט צוריק אויפבויען נאכדעם וואס דער אייבערשטער וועט זיי אינגאנצן חרוב מאכן.

זאגט דער פסוק ווייטער ועיניכם תראינה, ער רעדט צו די אידן, ענקערע אויגן וועלן זען די חרבנות פון עשיו, ואתם תאמרו און עטס וועט זאגן, יגדל השם, ס'זאל גרויס ווערן די כבוד פונעם אייבערשטן, מעל לגבול ישראל, פון אינדרויסן פון די גרעניצן פון די אידן, וואס הייסט ווייל לעתיד לבוא וועט זיך ארץ ישראל אויסשפרייטן, און די אידן וועלן זיך צוברייטערן און ארויסגיין פון די גרעניצן פון ארץ ישראל, און דאס אליין וועט זיין א געוואלדיגע כבוד פארן אייבערשטנ'ס נאמען, ווען מען וועט זען אז די אידן, אפילו זיי זענען פארטריבן געווארן פון זייער לאנד, זענען זיי אבער צוריקגעקומען, מה שאין כן עשיו, זיין גרעניץ איז געבליבן א גבול רשעה אויף אייביג, און ער האט זיך קיינמאל נישט צוריקגעקערט דערצו און קיינמאל נישט געקענט צוריק אויפבויען ווי אמאל. זאגט דער תרגום, ועיניכון יחזיין, ואתון תימרון יסגי יקרא דה', ואפתי ית תחום ישראל, ער וועט אויסברייטערן די תחום פון די אידן, ארץ ישראל גייט זיך מתפשט ווערן, סאך גרעסער ווי פריער. איז נאכדעם וואס ער האט אויסגערעכנט די געוואלדיגע חביבות וואס דער אייבערשטער האט צו יעקב, הייבט ער אן צו זאגן מוסר, ווייל די סדר איז, ווען א קינד האט א טאטע וואס האט אים אזוי ליב, איז בן יכבד אב, א זון איז מכבד דעם טאטן, ער האט אים צוריק ליב און ער שעצט אים, ער טוט אים אפ אלע גוטע כבוד זאכן, ווייל דער טאטע האט אים אזוי ליב, און דאס איז מצד השכל וואס ער פארשטייט אז ער דארף מכבד זיין דעם טאטן, ועבד און א קנעכט אדוניו טוט אויכעט מכבד זיין זיין האר, אפילו נישט ווייל ער פארשטייט אזוי, אבער פשוט ווייל ער האט מורא פון אים, ער ווייסט אז טאמער ער וועט עס נישט טון וועט דער אדון נקמה נעמען פון אים. זאגט דער אייבערשטער, ואם אב אני, טאמער איך בין צו ענק ווי א טאטע, עטס האלטס מיך פאר א טאטע, איה כבודי, וואו איז מיין כבוד, עטס דארפטס דאך מיר אפגעבן כבוד, ואם אדונים אני, טאמער איך בין צו ענק ווי א האר, איה מוראי, וואו איז מיין פארכט, עטס דארפטס דאך מיר מכבד זיין צוליב מורא. אמר השם צבקות, זאגט דער אייבערשטער לכם, איך רעד דאס צו ענק הכהנים, וואס די כהנים דארפן ווען זיין די מורי התורה, זיי דארפן ווען איבערגעבן דעם דבר השם, און מעורר זיין און מוחה זיין וואו ס'פעלט אויס, און דערווייל בוזי שמי, עטס האטס פארשעמט מיין נאמען. ואמרתם און עטס וועט זאגן במה בזינו את שמך, מיט וואס האבן מיר אונז פארשעמט דיין נאמען, זאגט די פסוק ווייטער, מיט דעם וואס מען האט געברענגט, מענטשן האבן געברענגט, אומווירדיגע קרבנות אויפן מזבח, און די כהנים לא די וואס זיי האבן עס נישט געשטערט, האבן זיי נאך מחזק געווען די אלע מענטשן, און שפעטער שטייט די פסוק אויך, זיי האבן געזאגט אז די שלחן פונעם אייבערשטן איז פארשעמט, דאס איז די ענטפער אויף די שאלה וואס די כהנים קענען פרעגן במה בזינו את שמך.

זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל ה, פארדעם איז געשטאנען אז צום סוף וועט זיין טאמער א מענטש וועט גיין אין די וועגן פון א אישה זרה, ס'וועט קומען זיינע לעצטע טעג וועט ער ברומען און זיך אפרעדן, ווי אזוי האב איך געקענט פארפיינטן די מוסר'רייד, פארוואס האב איך נישט צוגעהערט צו די ווערטער פון מיינע רעבעס? דער מענטש וועט ווייטער זיך אפרעדן, כמעט, צוליב די ווייניג הנאה, צוליב די ביסל צייט וואס איך האב געקענט ווען מדחה זיין דעם יצר הרע און איך האב אים נישט אפגעשטופט, הייתי בכל רע, בין איך דורכגעפאלן, און איך האב געטון, פארשידענע שלעכטע עבירות, און איך בין באשטראפט געווארן מיט שלעכטע עונשים. בתוך קהל ועדה, סיי איך האב געטוהן די עבירות צווישן א פארזאמלונג פון מענטשן, ס'איז געווען נעבעך בפרהסיא, און סיי מיין עונש איז אויך מיר געקומען צווישן א פארזאמלונג, יעדער איינער האט געזעהן און איך בין גוט פארשעמט געווארן. זאגט די תרגום, עד קליל הוית לי בכל בישין בגו כנישתא ועדתא. זאגט ער ווייטער מוסר שתה מים מבורך. על פי פשטות גייט עס ארויף אז מען זאל זיך האלטן מיט די אייגענע פרוי, טרינק וואסער פון דיין גריב, ונוזלים און פליסיגקייטן מתוך בארך פון דיין קוואל, גיי נישט צו קיין פרעמדע. און על פי דרש גייט עס ארויף אויף די תורה, אז מען זאל לערנען די תורה, וואס קודם ווערט די תורה צוגעגליכן צו א בור פון אנגעזאמלטע וואסער,

על פי פשוטו גייט עס ארויף, ס'זאל זיך צושפרייטן דיינע קוועלער אינדרויסן אויפן גאס וועסטו האבן קינדער, און זייער נאמען וועט גיין פאראויס, ברחובות פלגי מים, אין די גאסן ווייטער וועלן זיי זיך צוטיילן ווי שטרעמונגען פון וואסער, אין די גאנצע וועלט יעדער וועט וויסן דעם גוטן נאמען פון דיינע קינדער. און על פי דרש, אז ס'גייט ארויף אויף די תורה, גייט עס ארויף אז דו וועסט האבן תלמידים, דיינע שמועות וועלן ארומגיין אין אלע בתי מדרשים, חוצה און רחובות איז צוויי באזונדערע זאכן זאגט דער מלבים, חוצה גייט ארויף אויף א אונטערגעסל אין זייט פון שטוב, קודם וועט ער אויסשפרייטן די תורה פאר זיינע שטוב מענטשן, זיינע קינדער און אייניקלעך, שפעטער וועט עס גיין ברחובות, אלע גאסן ארום און ארום די ברייטע גאסן פונעם שטאט די רשות הרבים, זיין תורה וועט ארומגיין איבער די וועלט. די גרא זאגט אויכעט, יפוצו מעינותיך חוצה מיינט א רבי וואס לערנט מיט תלמידים דירעקט פנים אל פנים, און ברחובות פלגי מים גייט ארויף אויף דעם וואס ער גיבט ארויס א ספר אדער מענטשן זאגען איבער זיינע מימרות פון מויל צו אויער, און ער באקומט אזעלכע תלמידים וואס ער האט קיינמאל זיי נישט געזען, זיי קענען אים נישט און ער קען זיי נישט, אבער זיינע ווערטער ווערן פארשפרייט איבעראל. זאגט די תרגום, נשפען מעינך לברא, ובפתוי טופי דמיא. זאגט דער פסוק ווייטער, יהיו לך לבדך, על פי פשוטו מיינט עס דיינע קינדער וואס דו וועסט האבן מיט די ערליכע אידישע פרוי, וועלן זיי גערעכנט ווערן פאר דיר, דו וועסט דיך קענען בארימען מיט זיי, עס וועט זיין פאר דיר א כבוד און פאר קיינעם נישט, ואין לזרים אתך, קיין פרעמדע וועלן זיך נישט קענען מיטטיילן מיט דיר מיט די כבוד וואס דו וועסט האבן פון די ערליכע קינדער. און על פי דרש אז ס'גייט ארויף אויף די תורה מיינט ער צו זאגן, אפילו דיין תורה וועט ארומגיין איבער די וועלט, וועט עס אבער זיין צו דיר אליין, מען וועט עס נאכזאגן אלעס אין דיין נאמען, און די גוטע שכר וואס דו וועסט באקומען וועט אויך זיין נאר פאר דיר, קיינער וועט זיך נישט טיילן מיט דיר. זאגט דער תרגום, יהוון לך לחודך ונוכראי לא נשתתפון עמך. זאגט ער ווייטער, יהי מקורך ברוך, על פי פשוטו מיינט עס, דיין קוואל, דיין ערליכע אידישע פרוי, זי זאל זיין ביי דיר געליבט און געבענטשט, ושמח מאשת נעורך, פריי דיך מיט די ליבשאפט פון דיין פרוי וואס דו האסט גענומען אין די יוגנט. אז ס'גייט ארויף אויף די תורה, מיינט עס, אז דיין קוואל פון חכמה וועט ווערן געבענטשט, דו וועסט מחדש זיין חידושי תורה, דו וועסט דערגיין די פנימיות התורה, וועסט קענען גיין טיפער און טיפער און פארשטיין סודות התורה, ושמח מאשת נעורך זאגט די גרא, אפילו נאכדעם וואס דו וועסט שוין פארשטיין די סודות התורה, וועסטו נישט חרטה האבן אויף די תורה על פי פשטות וואס דו האסט געלערנט אין די יונגע יארן, וואס דו האסט אלעס פרובירט צו פארענטפערן בדרך פשט, נאר אדרבה, יעצט ווען דו וועסט פארשטיין די פנימיות התורה, וועסט דיך פרייען מיט די תורה וואס דו האסט געלערנט אין די יונגע יארן, און דו וועסט זען אז אלעס וואס דו האסט געלערנט איז אויכעט געווען אויסגעהאלטן על פי סוד. זאגט די תרגום, יהוי מבועך בריך וחדי מן אתת טליותך. זאגט די פסוק ווייטער, אילת אהבים, על פי פשוטו מיינט עס אז דיין פרוי זאל זיין אויף דיר ווי א הינד, א אייל נקבה וואס זי איז באליבט אויף איר מאן שטענדיג כשעה ראשונה, ויעלת חן זי זאל אויפברענגען אויף דיר א חן דדיה איר בריסטן ירווך דאן זאלן דיך אנזעטיגן בכל עת צו יעדע צייט, באהבתה אין איר ליבשאפט, תשגע תמיד, זאגט דער אבן עזרא, אפילו מיט די אייגענע פרוי האבן די חזל געזאגט אל תרבה שיחה עם האשה באשתו אמרו, דאס איז די פשט באהבתה תשגה תמיד, טאמער דו וועסט דיך דרייען שטענדיג מיט איר ליבשאפט, וועסט צופיל פארברענגען מיט איר, וועט עס ווערן גערעכנט פאר א שגיאה, פאר א טעות, ווייל אז מען איז צופיל עוסק אין אהבת אשתו, דאס טוט אוועקנעמען דעם מענטש פון עבודת הבורא. על פי דרש גייט דער גאנצער פסוק ארויף אויף די תורה, ווי די גמרא זאגט אין מסכת עירובין דף נ ד, אילת אהבים, פונקט ווי א הינד האט א שמאלע רחם און זי איז באליבט אויף איר מאן צו א יעדע צייט ווי די ערשטע צייט, די זעלבע זאך דברי תורה זענען באליבט ביי די תלמידי חכמים וואס לערנען דאס אייביג, שטענדיג איז עס באליבט ווי די ערשטע מינוט, ויעלת חן, די תורה טוט ארויפברענגען א חן אויף די לומדי תורה. דדיה ירווך בכל עת זאגט די גמרא, פונקט ווי א קינד יעדע מאל ער איז ממשמש אין די דד געפינט ער מילך, די זעלבע זאך די דברי תורה יעדע מאל וואס א מענטש לערנט דערין געפינט ער דערין א פרישן טעם. באהבתה תשגה תמיד זאגט די גמרא, וויבאלד דו וועסט עוסק זיין שטענדיג אין די תורה מיט א געוואלדיגע אהבה וועסט דיך קענען פירן ווי א שוגה לגבי דיינע אנדערע זאכן, וועסט קענען לאזן דיינע אנדערע צרכים און באוואכט, און די תורה וועט עס היטן פאר דיר, ווי עס איז געווען א מעשה מיט ר' אלעזר בן פדת, ער איז געזיצן און געלערנט תורה אויף איין זייט פונעם שטאט, און זיינע בגדים זענען געליגן אויף די אנדערע זייט פונעם שטאט, און עס איז געווען אמאל א מענטש ער האט געוואלט צוגיין דערצו ער האט עס געוואלט אוועק נעמען, האט ער געפונען א שלאנג ארום געוויקלט דערויף, ווייל די תורה האט מגין געווען, און די תורה האט עס געהיטן, און ער האט זיך געקענט אויפפירן ווי א שוגה, וויבאלד ער האט געהאט א שטארקע אהבת התורה.

ער באציהט זיך אויף א סברה, ווי די גמרא זאגט ס'איז א סברה אז מ'טאר נישט הנאה האבן פון די וועלט אן א ברכה, דארף מען נאר וויסן וואס איז די נוסח הברכה. דער צל"ח זאגט, פארוואס רעדט ער פונקט פון פירות? מען וועט זעהן אין דעם פרק ווערט אויסגערעכנט אויך זאכן וואס זענען נישט קיין פירות, זאכן וואס וואקסן בכלל נישט פון דער ערד. זאגט ער אז פירות מיינט אפילו זאכן וואס וואקסן נישט פון דער ערד, ווי מען ווייסט פרי מפרי וגידולי קרקע גייט ארויף אפילו אויף בהמה זאכן וואס האדעווען זיך, זיי נערן זיך נאר פון די ערד.

איז וואס מיינט א אילן בכלל? זאגט שוין די גמרא, אויב ווען ס'פאלט אראפ די פרי ווען מ'נעמט אראפ די פרי בלייבט נאך די צווייג ביז איבער א יאר און ס'געט ווייטער ארויס פירות, דעמאלטס גייט עס אריין בגדר אילן און מ'מאכט א בורא פרי העץ, טאמער נישט, הייסט עס בכלל פון פרי האדמה. זאגט די משנה חוץ מן היין, אויסער וויין, הגם דאס קומט פון טרויבן וואס וואקסט אויף א בוים, אבער ווייל ס'איז אזוי חשוב, ס'טוט פרייליך מאכן מענטשן און ס'טוט אנזעטיגן, שעל היין הוא אומר בורא פרי הגפן, מאכט מען אויף וויין א באזונדערע ברכה בורא פרי הגפן. ועל פירות הארץ, אויף פרוכט וואס וואקסט אויף דער ערד, וואס דאס מיינט, לאמיר זאגן מעלאונעס, אדער בונדלעך,

הוא אומר בורא פרי האדמה, לויט די תנא קמא זאגט מען אויכעט אויף דעם בורא פרי האדמה, מען דארף נישט מאכן א באזונדערע נוסח אויף דעם, רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים, עס האט יא א ספעציעלע ברכה, ווייל די אלע זאכן זענען דאך אזוי ווי בלעטער, גראזן, איז עס אין כלל פון דשאים, ממילא דארף מען מאכן א באזונדערע ברכה בורא מיני דשאים. שמועסט די ברטנורא אויס, דאס וואס איז געשטאנען אז אויף גרינצייג מאכט מען א בורא פרי האדמה, דאס איז נאר אויב ס'איז א זאך וואס דער סדר איז צו עסן רוי און מען עסט עס צו רוי, אדער דער סדר איז צו עסן געקאכט און מען עסט עס געקאכט. אבער אויב דער סדר איז עס צו עסן רויערהייט און מען עסט עס געקאכטערהייט אדער פארקערט, מאכט מען א שהכל. משנה ב'. בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה יצא, טאמער א מענטש האט גענומען א פרוכט פון א בוים און געמאכט דערויף א בורא פרי האדמה האט מען יוצא געווען, פארוואס? ווייל אויך די בוים ערנערט זיך פון דער ערד, קומט אויס אז די שורש פון די פירא קומט פון די ערד, פאסט זיך זייער גוט בדיעבד א בורא פרי האדמה, על פירות הארץ, אויב מען נעמט אבער א פירא פון די ערד און מען זאגט בורא פרי העץ לא יצא האט מען נישט יוצא געווען, ווייל דאס האט דאך גארנישט מיט קיין בוים איינגעלייגט. זאגט די ברטנורא, דאס איז אלעס נאר אויב מ'האט בדיעבד געמאכט אזא מין ברכה, אבער לכתחילה זאל מען נישט עסן קיין שום זאך פאר מען ווייסט נישט די פונקטליכע ברכה דערפון. פירט די משנה אויס, על כולם, אויף אלע זאכן, אפילו ברויט און וויין, אם אמר שהכל נהיה בדברו, אויב מ'האט געזאגט די ברכה פון שהכל יצא האט מען יוצא געווען. משנה ג'. על דבר שאין גידולו מן הארץ, אויף א זאך וואס עס וואקסט נישט פון די ערד, למשל, פיש, פלייש, מילך, וכדומה, אומר שהכל, זאגט מען אויכעט שהכל נהיה בדברו, על החומץ אויף עסיג, ועל הנובלות, דאס איז פרוכט וואס פאלט אראפ פונעם בוים און ס'ווערט נישט געצייטיג, ועל הגובאי, דאס איז היישעריג, אומר שהכל, מאכט מען אויכעט א ברכה שהכל, הגם ס'איז א מין קללה. איז דא דא א גירסא על החלב אויף מילך ועל הגבינה אויף קעז ועל הביצים און אויף אייער, אומר שהכל זאגט מען אויכעט שהכל. רבי יהודה אומר, כל שהוא מין קללה, יעדע זאך וואס ס'קומט דורך א קללה, אין מברכין עליו מאכט מען נישט קיין ברכה דערויף, איז די ברטנורא זאגט אז ס'גייט ארויף אויף נובלות און אויף גובאי, היישעריק איז דאך א קללה, און די פרוכט וואס פאלט אראפ פון בוים אומגעצייטיגט איז אויכעט א קללה, און רש"י זאגט אז ס'גייט פונקט אזוי ארויף אויכעט אויף חומץ, וואס דאס איז וויין וואס ווערט זויער. דער ברוך טעם זאגט אז דאס וואס רבי יהודה זאגט אין מברכין עליו מיינט נישט אז מען מעג עסן די זאכן אן א ברכה, נאר ווען מען וויל מאכן א ברכה אויף דעם זאל מען נעמען א צווייטע מין וואס האט די זעלבע ברכה און מאכן א ברכה אויף יענע זאך און פטר'ן די, אבער ס'איז נישט מסתבר אז מען זאל מעגן עסן די זאכן אליין אן א ברכה. משנה ד'. היו לפניו מינים הרבה, א מענטש האט געהאט פאר זיך פארשידענע מינים וואס אלעס האט די זעלבע ברכה, למשל ער האט געהאט טייטלען און עפל, רבי יהודה אומר אם יש ביניהם ממין שבעה אויב ס'איז דא פון די שבעת המינים מברך עליו דארף ער מאכן א ברכה אויף די טייטל, וחכמים אומרים מברך על איזה מהם שירצה, וויבאלד עפל איז מער באליבט ביי אים זאל ער מאכן א ברכה אויף די עפל. משנה ה', ברך על היין שלפני המזון, טאמער א מענטש האט געמאכט א ברכה אויף וויין פאר די סעודה, און מען רעדט דא אויף א פאל וואס ער האט געוואוסט פארדעם אז ער גייט אינמיטן די סעודה אויכעט טרינקען וויין, שבת, יום טוב, פורים, א טאג וואס מען האט געלאזט גיין בלוט וכדומה, פטר את היין שלאחר המזון, האט ער מיט די ברכה בורא פרי הגפן פון פאר די סעודה אויכעט געפטר'ט די וויין וואס מען וועט טרינקען נאך די סעודה, מיינט ער נישט נאכן בענטשן, נאר נאכן עסן פארן בענטשן. ברך על הפרפרת שלפני המזון, טאמער א מענטש האט געמאכט א ברכה אויף די צושפייזן, וואס רש"י לערנט אז דאס מיינט פיש, פלייש, אייער, און תוס' זאגט אז דאס מיינט פארשידענע ברויטן וואס מען מאכט א מזונות דערויף, איז אויב מען האט געמאכט א ברכה אויף די מיני צושפייז פאר די סעודה, פטר את הפרפרת שלאחר המזון, האט מען אויכעט געפטר'ט די צושפייזן וואס מען וועט אריינברענגען פאר'ן בענטשן, נאכדעם וואס מען האט שוין געענדיגט עסן די סעודה. ברך על הפת, אויב מען האט געמאכט א ברכה אויף די ברויט ביי די סעודה, פטר את הפרפרת, האט מען אויכעט געפטר'ט די צושפייזן, אבער טאקע נאר די צושפייזן וואס מען עסט אינמיטן די סעודה, ווייל אויב זאל ברויט פטר'ן צושפייזן פון נאך די סעודה, וואס זאגט די משנה פריער ברך על הפרפרת שלפני המזון, פטר את הפרפרת שלאחר המזון, ס'איז דאך נישטא אזא זאך ווי א סעודה אן ברויט, און אז מ'האט שוין געגעסן ברויט פטר'ט דאך עס אלע פרפרות, אלא מאי, מוז זיין אז די ברך על הפת פטר את הפרפרת מיינט די פרפרות וואס עס קומט צוזאמען מיט די ברויט אינמיטן די סעודה, אבער די פרפרות פון נאך די מזון ווערט נאר געפטר'ט מיט די פרפרות וואס מ'האט געמאכט א ברכה פאר די מזון. זאגט די משנה על הפרפרת, אויב מ'האט געמאכט א ברכה אויף די צושפייזן, לא פטר את הפת, האט מען נאכנישט געפטר'ט די ברויט אליינס. בית שמאי אומרים אף לא מעשה קדירה, מען האט אויכעט נישט געפאטערט מעשה קדירה וואס דאס זענען פארשידענע סארטן גריזן זאכן וואס מען מאכט פון די חמשת מיני דגן האט מען אויך נישט געפאטערט ווען מען מאכט א ברכה אויף די פרפרת, נישט נאר פת האט מען נישט געפאטערט, נאר מעשה קדירה וואס דאס איז ענדליך צו די פרפרת האט מען אויכעט נישט געפאטערט. משנה ו' היו יושבין לאכול, טאמער מענטשן האבן זיך אראפ געזעצט, נישט אנגעלאנט, ווייל די סדר פלעגט זיין אז ווען מען האט זיך קובע געווען צו עסן אינאיינעם פלעגט מען זיך אראפלייגן, אויסשפרייטן געהעריג, אבער וויבאלד מען האט זיך נאר אראפגעזעצט איז עס נישט קיין קביעות, איז כל אחד ואחד מברך לעצמו, ווען מען וויל עפעס עסן, מאכט זיך יעדער א ברכה פאר זיך, און איינער איז נישט מוציא דעם צווייטן. זאגט די ברטנורא דאס איז נאר אויב מען האט נישט געהאט געזאגט מיטן מויל לאמיר זיך גיין אראפזעצן און עסן. אויב מען האט באשטימט א קביעות מקום מיט מיט מיטן ארויסזאגן מיטן מויל, איז דאס אליין שוין גענוג א קביעות. הסיבו, טאמער מ'האט זיך אנגעלאנט געהעריג ארום דעם טיש, אחד מברך לכולם, דעמאלט הייסט עס א קביעות, און איינער מאכט א ברכה פאר אלע. זאגט די משנה ווייטער, בא להם יין בתוך המזון, טאמער אינמיטן די סעודה ברענגט מען אריין וויין, כל אחד ואחד מברך לעצמו, מאכט יעדער איינער א ברכה פאר זיך, פארוואס? ווייל מען איז טרוד, מען האלט אינמיטן צו קייען דאס עסן, און מען קען נישט אויסרעכענען אז יעדער איינער זאל זיך אפשטעלן און אויסהערן די ברכה און אינזין האבן צו ענטפערן אמן, אויך איז דא א חשש אז מען דארף ענטפערן אמן וועט מען זיך דערשטיקן אויף די עסן וואס מען האלט אינמיטן אראפשלינגען, האט מען איינגעפירט אז יעדער זאל מאכן א ברכה פאר זיך. לאחר המזון, טאמער מען ברענגט אריין די וויין נאך די סעודה, מיינט אויך פארן בענטשן, אבער שוין נאכן עסן, אחד מברך לכולם, טוט איינער פארזאגן די ברכה און ער איז מוציא יעדן איינעם, והוא, און דער מענטש, וואס ער האט געמאכט די ברכה אויף די וויין, און וואס ער האט אויכעט פארגעבענטשט פארן עולם, אומר על המוגמר, די סדר פלעגט זיין אז מען פלעגט אריינברענגען בשמים אויף קוילן צו מאכן א גוטן גערוך, און מען האט געמאכט א בורא מיני בשמים דערויף, אף על פי שאין מביאין את המוגמר אלא לאחר הסעודה, הגם ס'איז נישט קיין חלק פון די סעודה אליין, מ'האט עס געברענגט שוין נאכן בענטשן, אבער וויבאלד דער מענטש האט אנגעהויבן מיט די ברכות אחרונות, ער האט געמאכט די ברכה אויף די וויין וואס מ'האט געברענגט נאך די סעודה, און ער האט פארגעבענטשט, זאל ער אויכעט פארזאגן די ברכה אויף די בשמים. משנה זיין, הביאו לפניו מליח בתחילה, ופת עמו. ס'איז געווען אזעלכע פירות פון די געגנט גינוסר פון די טייך כנרת לעבן דעם איז געוואקסן זייער זייער זיסע פירות טאמער מ'האט געגעסן פון די פירות האט מען געמוזט נאכדעם נאכעסן א געזאלצענע זאך ווייל ס'איז געווען צו זיס אין מויל איז הביאו לפניו מליח בתחילה טאמער מ'האט געברענגט א געזאלצענע זאך ס'הייסט דער מענטש האט שוין פריער געגעסן די פירות און יעצט האט ער געוואלט עסן די געזאלצענע זאך וואס מ'עסט נאכדעם אבער ער קען דאך נישט עסן נאר די געזאלצענע זאך, האט ער מיטגעברענגט א ברויט, קומט דאך אבער אויס אז די געזאלצענע עסן, דאס איז די עיקר, און די ברויט איז די טפל, איז די הלכה מברך על המליח ופוטר את הפת, שהפת טפלה לו, מען מאכט א ברכה אויף די געזאלצענע זאך און מען פטר'ט די ברויט ווייל די ברויט איז נאר א טפל, הגם אונז האמיר שוין געלערנט אויך אין די משנה היי, אז ווען מען מאכט א ברכה אויף ברויט פטר'ט מען די פרפרת, זעהן מיר דאך שוין די הלכה אז א עיקר פטר'ט א טפל, אבער די חידוש פון די משנה איז אז אפילו ברויט קען אויכעט אמאל זיין א טפל. זה הכלל פירט די משנה אויס כל שהוא עיקר ועמו טפלה, אויב ס'איז דא א עיקר'דיגע מאכל און מיט דעם איז דא א טפל, מברך על העיקר ופוטר את הטפלה, מען מאכט א ברכה אויף דעם עיקר'דיגע מאכל און מען פטר'ט דעם טפל. משנה ח'. אכל תאנים וענבים ורימונים, א מענטש האט געגעסן פייגן, טרויבן, מילגרוים, און הוא הדין איינער פון די אנדערע שבעת המינים, מברך אחריהן שלש ברכות דברי רבן גמליאל, רבן גמליאל האט געהאלטן, אויף די שבעת המינים, בענטשט מען געהעריג הזן, נודה לך, רחם נא, אלע דריי ברכות. וחכמים אומרים, מען זאגט נאר ברכה אחת מעין שלש, דאס הייסט, על המחיה אויב ס'איז געווען פון די חמשת מיני דגן, און אויף די אנדערע זאכן זאגט מען על העץ ועל פרי העץ. רבי עקיבא אומר, אפילו אכל שלק, אפילו ער האט געגעסן געקאכטע גרינצייג, והוא מזונו, און ער פארלאזט זיך אויף דעם, דאס איז זיין סעודה, דאס איז זיין שפייז, מברך אחריו שלש ברכות, מאכט ער נאכדעם דריי ברכות פון ברכת המזון, די גאנצע בענטשן. זאגט די משנה השותה מים לצמאו, ווען איינער טרינקט וואסער ווייל ער איז דארשטיג, נישט ווייל ער שטיקט זיך אדער עפעס, דעמאלס מאכט מען נישט קיין ברכה, אומר שהכל נהיה בדברו, ר' טרפון אומר, בורא נפשות רבות, ר' טרפון האט געהאלטן אז די פאר ברכה איז בורא נפשות רבות, און אונז פסק'ן מיר אז די פאר ברכה איז שהכל, און די נאך ברכה איז בורא נפשות רבות. ברענגט די בארטנורא אראפ א פשט אויף בורא נפשות רבות וחסרונם, תוס' זאגט עס, חסרונם מיינט ברויט, וואסער, זאכן וואס מען קען מען נישט לעבן אן דעם, זאכן וואס פעלן ממש אויס פאר'ן געזונט, און נאכדעם זאגט מען אויכעט על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי, מען דאנקט דעם אייבערשטן אויכעט אויף אלע אנדערע זאכן, סתם תענוגים, וואס מען וואלט געקענט לעבן אן דעם אויכעט, ס'איז נאר א איבריגע טובה וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט די מענטשהייט. און מען ענדיגט צו, ברוך חי עולמים, אין ירושלמי שטייט אז וויבאלד ס'איז א לענגערע ברכה זאל מען צוענדיגן, ברוך אתה השם חי עולמים. זאגט די גמרא מסכת ברכות דף לה, אמר רב יהודה אמר שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, איינער וואס האט הנאה פון א זאך אויף דער וועלט אן א ברכה, כאילו נהנה מקדשי שמים, איז כאילו ער האט הנאה געהאט פון קדשים וואס באלאנגען דעם אייבערשטן, שנאמר, שטייט א פסוק להשם הארץ ומלואה, די ערד, די וועלט, אלעס וואס איז דא אין איר, אלעס באלאנגט דעם אייבערשטן. לוי רמי, רבי לוי האט געפרעגט א סתירה, כתיב אין איין פסוק שטייט לה' הארץ ומלואה אלעס באלאנגט דעם אייבערשטן, וכתיב אין א צווייטע פסוק שטייט אין תהלים השמים שמים לה', די הימל באלאנגט דעם אייבערשטן והארץ נתן לבני אדם, די ערד האט ער אוועק געגעבן פאר די מענטשן. לא קשיא זאגט די גמרא עס איז נישט שווער, כאן קודם ברכה, פאר די ברכה באלאנגט אלעס דעם אייבערשטן, כאן לאחר ברכה נאך די ברכה געבט ער עס איבער פאר די מענטשן. אמר רבי חנינא בר פפא כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא, איז כאילו ער גזל'ט פונעם אייבערשטן, זאגט רש"י, ער גזל'ט פונעם אייבערשטן די ברכה, און די מהרש"א זאגט אז מ'קען עס מפרש זיין כפשוטו אז ער גזל'ט פונעם אייבערשטן ווייל מ'האט דאך געלערנט אז פאר מ'מאכט א ברכה באלאנגט אלעס דעם אייבערשטן, וכנסת ישראל ער טוט אויכעט גזל'ען פון כלל ישראל פון זיי טוט ער יא גזל'ען די ברכה ווייל אז מען מאכט נישט קיין ברכות קומט אריין חלילה א קללה אין די אלע וואקסינגען שנאמר ס'שטייט א פסוק גוזל אביו ואמו א מענטש גזל'ט פון זיין טאטע מאמע ואומר און ער זאגט איין פשע ער טוט נישט קיין זינד ווי די מהרש"א איז מסביר אז די פשט אין פסוק איז וויבאלד ער גייט עס סיי ווי ירש'נען, מיינט ער אז ער טוט נישט קיין שום עבירה אז ער נעמט עס אביסל פריצייטיג, חבר הוא לאיש משחית, זאגט אבער דער פסוק ער איז א חבר מיטן פארדארבער, זאגט די מהרש"א די פשטות פונעם פסוק מיינט ער איז א חבר מיטן בן סורר ומורה וואס ער טוט גנב'עט אויכעט פון זיין טאטע מאמע און ער ליידיגט זיי אויס פון זייערע פארמעגנס. דרש'נט די גמרא דעם פסוק אזוי, ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, דאס וואס עס שטייט גוזל אביו, מיינט ער גזל'ט פונעם אייבערשטן, שנאמר הלא הוא אביך קנך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, אמו מיינט די כנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך, זאגט די מהרש"א, ס'קען נישט מיינען די גשמיות'דיגע מאמע, ווייל ס'נישט שייך תורת אמך, א מאמע איז בכלל נישט מחויב בלימוד התורה. אלא מאי מוז דאס מיינען כנסת ישראל, נאך א רמז ברענגט ער, אונז ווייס מיר אז די אות ענדע כף קען זיין די גמטריא פון פינף הונדערט, נאך תיו קומט ענדע כף, איז די גמטריא פון אמך וועט דעמאלט זיין פינף הונדערט איין און פערציג ווי ס'באטרעפט די ווארט ישראל איז געשטאנען אין פסוק חבר הוא לאיש משחית, זאגט די גמרא, מאי חבר הוא לאיש משחית, וואס מיינט דאס אז איינער וואס גזל'ט פונעם אייבערשטן און ער גזל'ט פון כנסת ישראל איז א חבר מיטן פארדארבער, אמר ר' חנינא בר פפא חבר הוא לירבעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמים, ווי רש"י איז מסביר אז מענטשן זעען ווי ער עסט אן א ברכה טוען זיי זיך אפלערנען פון אים און זיי טוען אויכעט עסן אן ברכות, ממילא איז ער א חוטא און מחטיא. זאגט די גמרא רבי חנינא בר פפא רמי האט געפרעגט א סתירה, כתיב עס שטייט א פסוק אין הושע ולקחתי דגני בעתו, איך וועל נעמען מיין קארן, דער אייבערשטער רופט אן די תבואה אז דאס איז זיינס, כתיב עס שטייט א צווייטע פסוק ואספת דגנך, די פרשה פון והיה אם שמוע, דו וועסט קענען איינזאמלען דיינע קארן, רופט ער עס אן די אידן'ס תבואה. די גמרא לא קשיא עס איז נישט קיין סתירה, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, טאמער די אידן פירן זיך אויף ווי ס'דארף צו זיין, ווערט עס אנגערופן זייער תבואה, כאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, אז מען טוט נישט די רצון השם, דעמאלטס ווערט עס אנגערופן דעם אייבערשטנ'ס תבואה. תנו רבנן, ואספת דגנך, מה תלמוד לומר, וואס איז די פשט אין פסוק דו וועסט איינזאמלען דיין קארן? לפי שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, שטייט אין יהושע אז דער ספר תורה זאל זיך נישט אפטון פון דיין מויל, יכול וואלט דאך געקענט מיינען דברים ככתבן, ממש מען זאל א גאנצן טאג דארפן זיצן און לערנען און גארנישט עוסק זיין במנהג דרך ארץ, תלמוד לומר ואספת דגנך, הנהג בהן מנהג דרך ארץ, מיט די תורה זאלסט זיך אויכעט פירן דרך ארץ, אז דו זאלסט האנדלען און פארדינען און זאלסט איינזאמלען דיין קארן, דברי רבי ישמעאל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר קען דען זיין אזוי ווי דו זאגסט, אדם חורש, בשעת חרישה טאמער א מענטש זאל אקערן אין די צייט וואס מען אקערט וזורע און איינזייען בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה ווען עס קומט די צייט פון שניידן זאל ער זיין אויפן פעלד און שניידן, ודש בשעת דישה ווען עס קומט די צייט פון דרעשן וועט ער דרעשן וזורה בשעת הרוח ווען עס איז דא א ווינט וועט ער גיין ווינטשויפלען, תורה מה תהא עליה, ווי וועט ער האבן צייט צו לערנען ווען וועט ער לערנען?

ואספת דגנך גייט ארויף ווען ס'איז אין עושין רצונו של מקום? און די מהרש"א פרעגט נאך שטארקער, די פסוק הייבט זיך אן והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי, און דארטן שטייט ואספת דגנך, ווי קען רבי שמעון בן יוחאי זאגן אז ואספת דגנך גייט ארויף אויף א צייט וואס אידן זענען נישט עושין רצונו של מקום? איז תוספות ענטפערט אז דאס וואס די גמרא זאגט אין עושין רצונו של מקום מיינט נישט ממש אין עושין רצונו של מקום, ס'מיינט ס'איז נישט אויף די גרעסטע מדריגה פון עושין רצונו של מקום, איז די מהרש"א מסביר אז ס'שטייט טאקע אם שמוע תשמעו אל מצותי, אבער ס'שטייט דאך אין יענע פרשה בכל לבבכם ובכל נפשכם, ס'שטייט נישט ובכל מאודכם אזוי ווי ס'שטייט אין די ערשטע פרשה פון קריאת שמע. זעט מען אז מען רעדט דא אין די פרשה פון והיה אם שמוע פון אזעלכע מענטשן וואס ממונם איז חביב עליהם יותר מגופם, זיי זענען נישט גרייט אוועקצוגעבן די געלט פארן אייבערשטן. אזעלכע מענטשן ווערן אנגערופן לגבי די בחינה אין עושין רצונו של מקום, און אויף דעם ארויף פאסט זיך זייער גוט די שטראף אז מלאכת אחרים, אז מלאכתן נעשית על ידי עצמן, וויבאלד זייער ממון איז חביב עליהם יותר מגופם, האט מען זיי באשטראפט מיט א דבר שבממון, אז זיי מוזן אליין טון זייער ארבעט, און קיינער וועט עס נישט טון פאר זיי. זאגט די מהרש"א, דאס וואס עס שטייט מלאכת אחרים נעשית על ידם, אז זיי וועלן דארפן ארבעטן פאר אנדערע אויך, דאס גייט נישט ארויף אויף אזעלכע מענטשן, די מענטשן זענען דאך דאך עושין רצונו של מקום, דאס גייט ארויף אויף א דריטע קאטעגאריע פון מענטשן, וואס זיי זענען נאך ערגער, נאך שוואכער עושין רצונו של מקום, זיי וועלן דארפן אויכעט טון די מלאכות פאר אנדערע. די יעבץ ענטפערט אויף די קשיא, זאגט ער, ס'שטייט והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי שטייט, ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם זאגט די גמרא איזה עבודה שבלב זו תפלה. זעט מען אז די פרשה פון והיה אם שמוע רעדט פון אזאלכע מענטשן וואס זיי זענען מחויב בתפילה. אזאלכע מענטשן האט רבי שמעון בן יוחאי אנגערופן אין עושין רצונו של מקום, ווייל רבי שמעון בן יוחאי וחבריו זענען געווען אין אזא מין בחינה פון תורתו אומנותו וואס דערפאר זענען זיי אפילו געווען פטור פון תפילה. זיי האבן נישט געדארפט מפסיק זיין לתפילה ווייל זיי האבן נישט מפסיק געווען פון זייער לערנען פאר קיין שום אנדערע זאך אין דער וועלט. איז רבי שמעון בן יוחאי האט זייער גוט געקענט זאגן אז דער פסוק פון ואספת דגנך גייט ארויף אויף אין עושין רצונו של מקום, ווייל לויט זיין מדריגה, לויט זיין בחינה, הייסט דאס אין עושין רצונו של מקום איינער וואס איז נאך מחויב בתפילה, ער איז נישט ממש תורתו אומנותו, ווערט זייער גוט אנגערופן אין עושין רצונו של מקום, ווייל ער פאסט זיך נישט אריין אין די קאטעגאריע פון רבי שמעון בן יוחאי וחבריו, וואס זיי זענען געווען אפילו פטור פון תפילה. פירט די גמרא אויס, אמר אביי, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, אסאך האבן זיך געפירט ווי רבי ישמעאל, אז זיי האבן געפירט מיט די תורה א מנהג דרך ארץ, מען האט געלערנט, געהאט א קביעות עתים לתורה, און צו די זייט האט מען אויכעט געארבעט, ועלתה בידן, ס'איז זיי געלונגען, זיי האבן מצליח געווען סיי אינעם לערנען, סיי אין די ארבעט, כרבי שמעון בן יוחאי, אסאך האבן אבער פרובירט צו טון ווי רבי שמעון בן יוחאי, ולא עלתה בידן, ס'איז זיי נישט געלונגען. זאגט די מהרש"א, ווייל ס'איז טאקע נישט דא קיין אסאך מענטשן וואס קענען טון ווי רבי שמעון בן יוחאי, רבי שמעון בן יוחאי אליין האט געזאגט, ראיתי בני עליה והם מועטין, ס'דא זייער ווייניג מענטשן וואס זיי קענען זיין אין די בחינה פון תורתו אומנותו וואס מלאכת, וואס זייער ארבעט זאל ווערן געטון דורך אנדערע מענטשן, ממילא די אלע סאך מענטשן וואס האבן זיך געוואלט אזוי פירן האבן נישט מצליח געווען, אבער כרבי ישמעאל יא, הרבה עשו כרבי ישמעאל, ווייל דאס איז די וועג וואס פאסט זיך פאר רוב מענטשן, אז זיי זאלן לערנען, האבן א קביעות עתים לתורה, און די איבריגע צייטן ארבעטן, און אזוי וועלן זיי מצליח זיין. זאגט דער זוהר הקדוש. ואלה תולדות יצחק, פתח רב חייא ואמר, מי ימלל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו, ווער קען פארציילן די שטארקייטן פונעם אייבערשטן, און לאזן הערן אלע זיינע לויבונגען, תא חזי, געב א קוק. כד בעא קודשא בריך הוא ווען דער אייבערשטער האט געוואלט, וסליק ברעותא קמיה איז ארויפגעקומען א ווילן פאר אים למברי עלמא צו באשאפן די וועלט, הוה מסתכל באורייתא וברא ליה, האט ער אריינגעקוקט אין די תורה און אזוי האט ער באשאפן די וועלט. ובכל עובדא ועובדא דברא קודשא בריך הוא בעלמא, יעדע זאך וואס דער אייבערשטער האט באשאפן דא אויף די וועלט, הוה מסתכל באורייתא וברא ליה, האט ער זיך אריין געקוקט אין די תורה און לויט דעם האט ער באשאפן יענע געוויסע זאך. הדא הוא דכתיב, די תורה האט געזאגט ואהיה אצלו אמון איך בין געווען ביים אייבערשטן ווי א אמון ואהיה שעשועים יום יום אל תקרי אמון אלא אומן די תורה איז געווען ווי א אומן ווי א מייסטער וואס ער האט אויסגעפארעמט פארן אייבערשטן די וועלט. כד בעא למברי אדם, ווען דער אייבערשטער האט געוואלט באשאפן א מענטש, אמרה תורה קמיה, האט די תורה געזאגט פארן אייבערשטן, אי בר נש יתברי, טאמער דער מענטש וועט באשאפן ווערן ולבתר יחטי און נאכדעם וועט ער זינדיגן, ואנת תידון ליה, און דו וועסט אים דן זיין, אמאי יהון עובדי ידך למגנא, פארוואס זאלן דיינע ווערק פון דיינע הענט זיין אויף אומזיסט, דהא לא ייכול למסבל דינך, דער בשר ודם וועט נישט אויסהאלטן דיין דין, ער וועט אויסשטארבן, קומט דאך אויס אז דו האסט באשאפן א מענטש אויף דער וועלט אומזיסט. אמר לה קודשא בריך הוא האט דער אייבערשטער געענטפערט פאר די תורה, הא אתקינת תשובה עד לא בראתי עלמא, נאך פאר איך האב באשאפן די וועלט האב איך שוין אנגעגרייט די ענין פון תשובה, ממילא אפילו א מענטש וועט זינדיגן, וועט ער האבן א וועג תשובה צו טון. אמר קודשא בריך הוא לעלמא דער אייבערשטער האט געזאגט פאר די וועלט בשעתא דעבד ליה ווען ער האט געמאכט די וועלט דברא לאדם און האט באשאפן די מענטש אמר ליה האט ער אים געזאגט עלמא עלמא דו וועלט וועלט אנת דו ונימוסך און דיין פירונג לא קיימין האלטן זיך נישט אלא על אורייתא נאר אויף די תורה ובגין כך בראתי ליה לאדם בך, פאר דעם האב איך באשאפן דעם מענטש אין די וועלט, בגין דיתעסק בה אז ער זאל עוסק זיין אין די תורה. ואי לאו, טאמער ער וועט נישט עוסק זיין אין די תורה, הא אנא אהדר לך לתוהו ובוהו, וועל איך דיך איבערדרייען צוריק צו וויסטעניש און פוסטעניש. וכולא בגיניה דאדם קיימא, די גאנצע וועלט האלט זיך נאר צוליב דעם מענטש, הדא הוא דכתיב, אנכי עשיתי ארץ, ואדם עליה בראתי, אנכי גייט ארויף אויף די תורה, צוליב די תורה האלט זיך די ארץ און דער מענטש דערויף. ואורייתא קיימא ומכרזא קמייהו דבני נשא די תורה שטייט און זי רופט אויס פאר מענטשן בגין דיתעסקון וישתדלו בה אז מענטשן זאלן עוסק זיין אין איר ולית מאן דירכין אודניה קיינער נייגט אבער נישט צו קיין אויער קיינער הערט זיך נישט צו צו די געשריי פון די תורה אז מען זאל עוסק זיין אין איר תא חזי קום און זע כל מאן דאשתדל באורייתא ווער ס'לערנט תורה

אין הלכה לערנט מען ווייטער פון רמב"ם, הלכות יסודי התורה פרק ו', זאגט דער רמב"ם, כל הנטפל לשם, אלע אותיות וואס זענען צוגעשטעלט צום שם, מלפניו, פון פארנט, פאר די שם, מותר למחקו מעג מען עס אויסמעקן, כגון, ל' מלשם, ובית מבאלוקים, וכיוצא בהן, אינם כקדושת השם, דאס האט נישט די קדושה פונעם שם, ווייל ווען מען האט דאס געשריבן איז די שם נאכנישט געווען הייליג. אבער וכל הנטפל לשם מאחריו, יעדע אות וואס איז צוגעשטעלט צו א שם נאכן שם כגון ענדע כף של אלוקיך וכף ענדע מם של אלוקיכם וכיוצא בהם, אינם נמחקים, דאס טאר מען נישט אויסמעקן, והרי הם כשאר אותיות של שם, דאס האט א דין ווי די אנדערע אותיות פונעם שם, מפני שהשם מקדשם, די שם וואס איז שוין געשריבן געווארן בשעת מען שרייבט די ענדע אותיות, דאס טוט עס מקדש זיין. איז באקאנט דער אור החיים הקדוש טייטשט פון דעם אין פרשת ואתחנן, ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כלכם היום, אידן וואס זענען דבוק אינעם אייבערשטן, זענען נישט דבוק אזוי ווי די אותיות וואס שטייען פארן שם וואס האט נישט קיין קדושה און מען מעג עס פארמעקן, נאר בה' אלוקיכם, אזוי ווי די כ' ענדע מם נאכן שם, וואס דאס איז נטפל לשם מאחריו, וואס דאס איז קדוש בקדושת השם און מען טאר עס נישט פארמעקן. זאגט דער רמב ם, ואף על פי שנתקדשו ואסור למחקם, הגם די אותיות פון נאכן שם האבן א קדושה און מען טאר עס נישט אויסמעקן, אבער המוחק אלו האותיות הנטפלות, ווען איינער זאל אויסמעקן איינע פון די צוגעשטעלטע אותיות, אינו לוקה, קיין דאורייתא'דיגע מכות איז נישט דא, אבל מכין אותו מכת מרדות, מען געבט אים נאר מכת מרדות, וואס דאס געבט מען פאר איינער וואס איז עובר אויף א שוואכערע איסור אויף א דרבנן. זאגט דער רמב ם. כתב א' למד מאלוקים, א מענטש האט געוואלט שרייבן די שם אלוקים, און ער האט געשריבן די ערשטע צוויי אותיות דערפון, וואס די א' למד זענען פאר זיך אליין א שם, און ס'איז איינע פון די שבע שמות וואס מ'האט פארדעם געלערנט. אדער י ק מהוויה, וואס באמת י ק פאר זיך איז נישט געווען אויסגערעכנט צווישן די שבע שמות שאינם נמחקים, אבער ס'איז א חלק פון די שם הוויה, די שם המפורש. אינו נמחק טאר מען שוין נישט אויסמעקן, סיי די אלף למד סיי די י' קאי טאר מען שוין נישט פארמעקן, ואין צריך לומר י' קאי שהוא שם בפני עצמו, זאגט דער כסף משנה, פשט איז, כל שכן ווען א מענטש וויל שרייבן י' קאי און ער וויל עס מאכן אלס א שם פאר זיך, דאס הייסט ער האט נישט געוואלט שרייבן יעצט די שם הוויה, ער האט געוואלט נאר שרייבן י' קאי און דאס זאל זיין א שם, הגם ס'איז נישט פון די שבע שמות שאינן נמחקין אבער דער מענטש האט יעצט אינזין געהאט אז ער שרייבט י ק אז דאס זאל זיין די שם קה איז עס זיכער הייליג און מ'טאר עס נישט אויסמעקן ווייל ס'האט צוויי קדושות איינס שהוא שם בפני עצמו ווייל ער האט דאך זיך יעצט אינזין געהאט צו מאכן פאר א שם פאר זיך און נאך איינס מפני שזה השם מקצת שם המפורש הוא דאס איז דאך א חלק פונעם שם המפורש איז זיכער אז מ'טאר עס נישט אויסשמעקן. אבל אבער הכותב שין דלת משין דלת י' אדער צדיק בית מצדיק בית אלף וואו תיו. הרי זה נמחק די אותיות מעג מען נאך אויסמעקן. דאס הייסט ווילאנג ער האט נישט געשריבן דעם גאנצן שם שקי און צבקות, ער האט נאר געשריבן די ערשטע צוויי אותיות מעג מען עס אויסמעקן. אויב אבער ס'שטייט שוין דער גאנצער שם שקי און צבקות, איז דאך שוין געשטאנען אויבן אז דאס איז פון די שבע שמות וואס קיין איין אות דערפון טאר מען נישט אויסמעקן. זאגט דער רמב"ם, שאר הכינויים, די אנדערע צונעמען פונעם אייבערשטן, שמשבחין בהן את הקדוש ברוך הוא, כגון חנון ורחום, הגדול והגיבור והנורא, הנאמן, קנאי וחזק וכיוצא בהם, הרי הן כשאר כתבי הקודש, דאס הייסט בלויז ווי אלע אנדערע שריפטן פון לשון הקודש, ומותר למחקן און מען מעג עס אויסמעקן. אין די מוסר לערנט מען די קומענדיגע פאר טעג פון ספר צידה לדרך וואס דאס האט געשריבן ר' מנחם בן ר' אהרן בן ר' זרח וואס ער איז געווען א תלמיד פון רבינו יהודה דער זון פונעם ראש זאגט ער בוא וראה קושי עורף היצר הרע קום און זעה די הארטנעקיגקייט פונעם יצר הרע כי הזהירנו ה' יתברך על ידי נביאיו וחכמיו ויראיו, דער אייבערשטער האט אונז אנגעווארנט דורך די נביאים, די חכמים, און די גאטפארכטיגע מענטשן, ולא קיבלנו דבריהם, און אונז האבן מיר נישט אנגענומען זייערע ווערטער, כעין שיקבל אדם צוואת רופא על חוליו שימנעהו על דבר, מען האט ניטאמאל אנגענומען זייערע ווערטער, ווי שטארק מען נעמט אן די ווערטער, די באפעל, פון א דאקטער, וואס ער וויל צוריקהאלטן א מענטש פון א קרענקהייט. הלא תראה כמה הפרש יש ביניהם, קוק אריין וועסטו זען אז ס'איז דא א ריזיגע דיפערענץ צווישן א רופא און א נביא און מ'וואלט סאך ענדערש געדארפט אויסהערן דעם נביא, כי הרופא דער דאקטער, מרפא ער היילט און מזהיר און ער ווארנט, על הגוף, נאר אויף א קערפער, שסופו עפר רימה ותולעה וואס די סוף וועט זיין אז די קערפער וועט זיין א שטיק ווערים, והנביא טוט מזהיר זיין על הנשמה הנשארת, אויף א נשמה וואס דאס בלייבט יא, ואם תזכה טאמער די נשמה וועט זוכה זיין תיהנה מזיו השכינה לעד ולנצח נצחים. והלא יבין הנלבב, דער פארשטענדליכער מענטש דארף אריינקלערן און זען אזוי, לאנשים, ער זאל טראכטן פון געוויסע מענטשן שחלפו ועברו וואס זיי האבן שוין געלעבט און זענען פארבייגעגאנגען זיי זענען שוין מער נישט דא,

קענסט דאך זעהן איך קיבצו ווי זיי האבן איינגעזאמלט מה שלא אכלו א זאך וואס זיי האבן נישט געגעסן, ובנו זיי האבן געבויט מה שלא שכנו ווי זיי האבן נישט געוואוינט, והתאוו זיי האבן געגליסט מה שלא השיגו וואס זיי האבן קיינמאל נישט דערגרייכט, בנה ארמון האט זיך געבויט א פאלאץ וראשו בשמים די שפיץ קומט אן ביזן הימל, ומקומו המיוחד לו ווי איז זיין פלאץ יעצט בתהומות רבה אינעם גרויסן אפגרונט הוא קברו און דאס איז זיין קבר. היש בעולם שטות גדול מזה? איז דען דא אויף די וועלט א גרעסערע נארישקייט פון דעם לעשות דירות קבע צו מאכן א באשטימטע וואוינונג בעולם שנוסעים ממנו, אין אזא מין וועלט וואס מען גייט זיך אוועקציען פון דעם ולא ישוב אליו און מען גייט נישט צוריק קומען צו דעם, ויחרב און אנשטאטס דעם זאל מען חרוב מאכן עולם אזא מין וועלט שהולך לעמוד שם וואס ער גייט דארטן בלייבן עד עולמי עד אויף אייביג. ואם מתוך אהבת הכבוד והשררה, טאמער א מענטש ציט נאך תאוות עולם הזה, צוליב דעם וואס ער האט ליב כבוד און הערשאפט, וזה תאבד עולם הבא, צוליב דעם ווילסטו פארלירן דעם עולם הבא, הלא תביט, קוק דיך אום, למלכים ולסגנים שעברו, עס איז געווען אזויפיל קעניגן אמאל, און אזויפיל הערן מיניסטארן, ועבדים וכבודים גדולים, גאר גרויסע און חשובע מענטשן האבן זיי געדינט און מכבד געווען, אבער אין זכרון להם, עס איז נישטא קיין געדענקעניש נישט צו די קעניגן אליין, ולא לעובדיהם, נישט צו זייערע דינער, ולמכבדים ומגדלים אותם, און נישט צו די וואס האבן זיי מכבד געווען און גרויס געמאכט. הלא אין זכרון מאדם, גארנישט בלייבט נישט קיין געדענקעניש פון א מענטש, זולתי אויסער לטובים ולנדיבים, גאר גוטע ערליכע מענטשן, ולעובדי הקל, און מענטשן וואס דינען דעם אייבערשטן בלייבט א געדענקעניש צו זיי, המשובחים ווייל זיי ווערן גערימט לטוב מעשיהם, צוליב זייערע גוטע מעשים ווערן זיי געדענקט אויף אייביג. או, אמאל קען מען געדענקט ווערן פארקערט, לרעים בתכלית הרשע, די גאר גרויסע רשעים, קען מען זיי געדענקען אויף שפעטער לרוע מעשיהם, צוליב זייערע שלעכטע מעשים, אבער אויסער דעם בלייבט נישט קיין שום געדענקעניש צו קיינעם, לקיים מה שנאמר, זכר צדיק לברכה, ושם רשעים ירקב, די נאמען פון די רשעים זאל פארשימלט ווערן, און די נאמען, די געדענקעניש פון די צדיקים, דאס ווערט געדענקט אויף אייביג, ממילא זאל זיך א מענטש אויסוועלן צו טון גוטע מעשים און דורכדעם וועט ער האבן א גוטן נאמען וואס וועט אים פאראויס גיין שטענדיג.